בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף מ ו, מ'הייבן אן דף מ ו עמוד א', ביי די נייע פרק, ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, שור שנגח את הפרה, א אקס וואס האט געשטויסן א קי וואס די קי איז מעוברת, די קי איז טראגעדיג, ונמצא עוברה בצידה, עדים האבן געזען אז די אקס האט געשטויסן די קי, אבער זיי האבן נישט געזען פונקטליך וואס ס'איז געווען, אבער שפעטער זעט מען אז לעבן די קי איז די עובר טויט. פשט, די קו האט מפיל געווען די עובר, ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם משנגחה ילדה. יעצט איז דא א ספק וואס ס'איז דא געשען, צי די אקס האט געשטויסן די טראגעדיגע קו און מחמת דעם שטויס איז די עובר געשטארבן, אדער ניין אפשר האט די קו מפיל געווען די עובר פארדעם, און די אקס האט געשטויסן די קו הערשט נאכן הפלה ממילא די אקס האט גארנישט מזיק געווען דא מצד דעם עובר, איז די דין אזוי זאגט די משנה, משלם חצי נזק לפרה, ורביע נזק לוולד, פשט, פארן קי אליין דארף דער בעל השור צאלן חצי נזק, מען רעדט דא פון א שור תם, אבער פארן וולד, היות וואס א ספק דא צו דער אקס האט מזיק געווען דעם וולד צו נישט, און ווי מיר זעהן אין די גמרא, די משנה גייט דא כשיטת סומכוס, וואס סומכוס האלט ממון המוטל בספק חולקין, און ממילא פאר די עובר איז אנשטאטס חצי נזק איז חולקין צאלט מען האלב, א רביע נזק, זאגט יעצט די משנה ווייטער אז די זעלבע זאך פארקערט, וכן פרה שנגחה את השור, א קי האט געשטויסן אן אקס, און די קי איז טראגעדיג געווען, ונמצא ולדה בצידה, שפעטער זעט מען אז די קי האט געהאט דאס קינד, דא רעדט מען נישט אז די קי האט מפיל געווען, נאר די קי האט געהאט דאס קינד, אבער מען ווייסט נישט, ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם משנגחה ילדה, מען ווייסט נישט צו די קי איז געווען מעוברת בשעת עס האט געשטויסן דעם אקס, אדער אפשר ניין, אפשר האט עס געהאט דאס קינד, און ערשט נאכדעם האט עס געשטויסן די אקס, איז די דין איז משתלם חצי נזק מן הפרה, ורביע נזק מן הוולד, דא דארף די בעל הפרה צאלן חצי נזק פונעם פרה, און רביע נזק מן הוולד, מ'עט זען די גמרא פונקט וואס די משנה מיינט דא צו זאגן, זאגט די הייליגע גמרא, מ'האמיר געזען אנפאנג אין די משנה אז א שור שנגח את הפרה און מ'ווייסט נישט צו די אקס האט מפיל געווען די וולד צו נישט, איז פארן וולד צאלט מען רביע נזק, ווייל ווי מ'האט געשמועסט עס גייט כשיטת סומכוס, זאגט טאקע די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, זו דברי סומכוס, דאמר ממון המוטל בספק חולקין, אבל חכמים אומרים, אבער זאגט רב יהודה אמר שמואל, חכמים קריגן זיך אויף דעם, און חכמים האלטן זה כלל גדול בדין, המוציא מחבירו עליו הראיה, אז א כלל גדול בדין, אז המוציא מחבירו עליו הראיה, און ממילא ביי אזא ציור אז א אקס האט געשטויסן א קי, און מען ווייסט נישט צו ס'האט מפיל געווען די עובר צו נישט, צאלט טאקע די בעל השור גארנישט, ווילאנג די בעל הפרה וועט נישט קענען א ראיה ברענגען אז די אקס איז דער וואס האט מפיל געווען דא דעם עובר. פרעגט יעצט די גמרא דרך אגב, למה לי למימר זה כלל גדול בדין, פארוואס האט שמואל געדארפט זאגן זה כלל גדול בדין? ענטפערט די גמרא, איצטריך דאפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא, המוציא מחבירו עליו הראיה, פשט אפילו ביי א ציור וואס די ניזק איז ברי און די מזיק איז שמא, לאמיר זאגן ביי אונזער ציור, די ניזק, די בעל הפרה זאגט מיט א קלארקייט, אז ער ווייסט אז די אקס האט מזיק געווען דעם עיבור, ער ווייסט קלאר אז די קו איז געווען מעוברת בשעת וואס די אקס האט איר געשטויסן, און די מזיק, דער בעל השור זאגט איך ווייס נישט, איז אף על פי כן אפילו די ניזק איז ברי און די מזיק איז שמא, איז פון דעסט וועגן האלטן די חכמים המוציא מחבירו עליו הראיה. אי נמי, נאך א תירוץ פארוואס שמואל האט אנגעכאפט אזא לשון זה כלל גדול בדין, ווייל לכי הא דאיתמר אזוי ווי מ'האמיר געלערנט המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן, אז איינער פארקויפט א אקס פאר זיין חבר, און מען זעט אז די אקס איז א שטויסעדיגער, איז רב אמר הרי זה מקח טעות, רב זאגט ס'איז א מקח טעות, ווייל היות וואס רוב מענטשן ווען זיי קויפן א אקס, קויפן זיי עס אויף צו אקערן, איז א אקס וואס מען קויפט אויף צו שעכטן אויף צו עסן די פלייש, איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א נגחן צו נישט, אבער א אקס וואס מען קויפט אויף צו אקערן, קען מען דאך נישט אז זאל זיין א נגחן, און ממילא זאגט רב אז מען גייט דא מיט די רוב, און אז רוב קויפן אן אקס אויף צו אקערן, און דא טרעפט מען אז די אקס איז א נגחן איז א מקח טעות, און ממילא קען דער קונה זאגן פארן מוכר, געב מיר צוריק דאס געלט און נעם דיר צוריק דיין אקס. איז שמואל אמר, שמואל זאגט ניין, יכול שיאמר לו, לשחיטה מכרתיו לך, דער מוכר קען זאגן פארן קונה, אז אף על פי אז רוב מענטשן קויפן אקסן אויף צו ארבעטן, איך האב דיך עס פארקויפט לשחיטה. איי ס'איז דא א רוב קעגן דעם? איז דא, זאגט שמואל, המוציא מחבירו עליו הראיה, פשט דאס איז די זה כלל גדול, אז אפילו ווען ס'שטייט א רוב פון קעגן, איז אף על פי כן המוציא מחבירו עליו הראיה, טאמער דער קונה וויל צוריק זיין געלט דארף ער א ראיה ברענגען אז דער מוכר האט געוואוסט אז ער פארקויפט עס אויף צו ארבעטן און נישט לשחיטה. איי פרעגט די גמרא אמאי ונחזי אי גברא דזבן לרדיא אי גברא דזבן לנכסתא, פשט פארוואס זאל מען נישט קוקן אויפן לוקח? טאמער דער לוקח איז א מענטש וואס נארמאל קויפט אקסן אויף צו ארבעטן ווייל ער האט פעלדער וואס ער דארף אויסארבעטן, דעמאלטס זאל מען זאגן אז אוודאי דער מוכר האט עס אויך געוואוסט, איז א מקח טעות. און טאמער פארקערט, טאמער די קונה איז א שוחט, איז דעמאלטס קען ער נישט יעצט קומען מיט א טענה כ'האב געקויפט פונקט די אקס אויף צו ארבעטן מיט דעם, ווייל יעדער ווייסט אז דו קויפסט אקסן לשחיטה, איז דא טאקע העט מען זאגן אז המוציא מחבירו עליו הראיה, אבער פארוואס זאגט שמואל מיט א טרוקנקייט אז אלעמאל זאגט מען המוציא מחבירו עליו הראיה? ענטפערט די גמרא, לא צריכא בגברא דזבן להא ולהא, אז דא רעדט זיך טאקע פון א מענטש וואס קויפט ביידע מיני אקסן, סיי אקסן אויף צו ארבעטן מיט זיי, און סיי אקסן אויף צו שעכטן, איז דא דא א מחלוקת רב ושמואל, רב זאגט מען גייט מיטן רוב און ס'א מקח טעות, און שמואל זאגט המוציא מחבירו עליו הראיה, איי פרעגט די גמרא ונחזי אי דמי רדיא לרדיא אי דמי נכסתא לנכסתא, פשט א אקס וואס מען ארבעט מיט דעם איז טייערער ווי א אקס וואס מען שעכט. איז פארוואס זאל מען נישט בודק זיין די פרייז וויפיל מען האט געצאלט דא? טאמער די לוקח האט באצאלט די טייערערע פרייז איז א סימן אז טאקע די כוונה איז דא געווען אויף צו ארבעטן און אז נישט העט מען זאגן אז די כוונה איז געווען אויף צו שעכטן זאגט די גמרא לא צריכא דאוקיר בישרא וקאי בדמי רדיא פשט ס'רעדט זיך טאקע ביי אן אופן וואס ביידע פרייזן זענען די זעלבע די פרייז פון פלייש איז ארויף אזוי ארום אז א אקס וואס מען קויפט אויף צו שעכטן קאסט די זעלבע ווי א אקס וואס מען קויפט אויף צו ארבעטן, איז דא די מחלוקת פון רב און שמואל. יעצט דרך אגב, טאמער די פרייז פון ביידע די זעלבע, איז וואס איז באמת די מחלוקת פשט? וואס א נפקא מינה צו ס'איז א מקח טעות צו נישט? לאמיר זאגן, מ'עט זאגן ס'איז נישט קיין מקח טעות, איז וואס די פראבלעם? וואס ברענט פארן קונה צוריק צו קריגן זיין געלט ער קען עס פארקויפן און מאכן די זעלבע געלט איז די גמרא אין בבא בתרא איז אויך דא די זעלבע סוגיא און די גמרא דארט זאגט אז די נפקא מינה איז טאקע אויפן טרחה טאמער מען זאגט ס'א מקח טעות קען די קונה זאגן פארן מוכר לאמיך אפ געב מיר צוריק מיין געלט נעם צוריק דיין אקס און פארקויף עס פאר א צווייטן טאמער אבער מען זאגט ווי שמואל אז המוציא מחבירו עליו הראיה איז די לוקח טאקע ער וועט קענען סוף כל סוף צוריק קריגן זיין געלט טאמער ער וועט עס פארקויפן אבער ער וועט זיך דארפן מטריח זיין טאקע טרעפן א קונה איז זאגט די גמרא דרך אגב אמרי האבן די בני ישיבה געזאגט אז ואי ליכא לאשתלומי מיניה לישקליה לתורא בזוזי דאמרי אינשי ממרי רשותך פארי אפרע פשט טאמער לאמיר זאגן לאמיר זאגן די מוכר הייסט ראובן און דער קונה הייסט שמעון, און שמעון טענה'ט אז איך האב געקויפט א אקס אויף צו ארבעטן, און ראובן זאגט ניין, איך האב דיר פארקויפט א אקס אויף צו שעכטן. איז רב האבן מיר געזען זאגט אז ביי אזא ציור מקח טעות, אז שמעון קען זאגן פאר ראובן גיב מיר צוריק דאס געלט, און נא דיר צוריק דאס אקס, ממילא זאגט די גמרא וואס איז טאמער אבער ראובן האט מער נישט די געלט, ער האט אויסגענוצט די געלט, איז דא אוודאי, זאגן די בני ישיבה, אוודאי וועט רב נישט זאגן ביי אזא ציור מקח טעות. פארוואס? ווייל דא, ראובן האט שוין נישט די געלט, איז וויאזוי העט ראובן צאלן פאר שמעון? ער האט נישט מיט וואס צו צאלן, איז שמעון העט צוריק געבן די קי פאר ראובן, און ראובן האט נישט קיין געלט צו צאלן, וואס העט ראובן טון? ער העט נעמען די קי, וואס די קי איז דאך ווערט די זעלבע, מען שמועסט דאך אז די קי, סיי א קי וואס מען נוצט אויף צו שעכטן סיי א קי וואס מען נוצט אויף צו ארבעטן ביידע זענען ווערט די זעלבע, איז ראובן בעצם קען צאלן שמעון מיט די קי אליין, איז אוודאי ביי אזא ציור האט רב נישט געזאגט מקח טעות, ווייל די קי אליין, דאס העט זיין די תשלום וואס ראובן צאלט פאר שמעון, און ווי די גמרא צייכנט צו דאמרי אינשי, ממרי רשותך פארי אפרע ס'טייטש פון דיין בעל חוב אז ער האט נישט צו באצאלן איז אפילו סובין נעם פון אים, נעם פון אים וואסער תשלום זאל נאר נישט זיין איז דא אויך אז ראובן האט אויסגעלייגט דאס געלט ער האט מער נישט דאס געלט איז אוודאי דארט ביי אזא ציור זאגט נישט רב מקח טעות נאר וואס דען לא צריכא דאיכא לאשתלומי מיניה אוודאי די מחלוקת רב און שמואל איז דארט ווי ראובן האט יא צו באצאלן, איז שמואל זאגט נישט קיין נפקא מינה המוציא מחבירו עליו הראיה, מען קען נישט צוריק דרייען דעם מקח, רב זאגט אז ס'איז א מקח טעות, און שמעון קען זאגן פאר ראובן געב מיר צוריק מיין געלט, נעם דיר צוריק דיין אקס, איך דארף זיך נישט מטריח זיין טרעפן א קונה פארן אקס. זאגט יעצט טאקע די גמרא, דאס איז די מחלוקת, רב אמר הרי זה מקח טעות, זיל בתר רובא ורובא דאינשי לרדיא דזבני, רב האלט מען גייט מיטן רוב, רוב קויפן אקסן אויף צו ארבעטן, און ממילא קען שמעון צווינגען ראובן צוריק צו געבן די געלט, און שמואל אמר, שמואל זאגט ניין, יכול שיאמר לו, ראובן קען זאגן פאר שמעון לשחיטה מכרתיו לך, ולא אזלינן בתר רובא, מען גייט נישט דא בתר רוב, כי אזלינן בתר רובא באיסורא, ביי איסורים גייט מען טאקע מיט רוב, אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא, ווען עס קומט צו דיני ממונות גייט מען נישט מיט א רוב אלא המוציא מחבירו עליו הראיה, און ממילא זאגט שמואל אז ראובן קען זאגן פאר שמעון האלט דיך מיטן אקס איך געב דיר נישט צוריק די געלט. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, אז וואס אז אונזער משנה גייט כשיטת סומכוס, ווייל מען האט געלערנט אין א ברייתא די זעלבע ציור פון אונזער משנה אז שור שנגח את הפרה, ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, אם משנגחה ילדה, זאגט די ברייתא, משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לוולד, דברי סומכוס, דאס איז טאקע די שיטה פון סומכוס, און דאס האבן מיר טאקע געזען ביי אונזער משנה וחכמים אומרים, אבער חכמים קריגן זיך אויף דעם, און זיי זאגן המוציא מחבירו עליו הראיה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רבי שמואל בר נחמני, מנין להמוציא מחבירו עליו הראיה, פון וואו ווייסט מען דאס טאקע שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק ווען משה רבינו איז ארויף אויפן הר סיני, שטייט דארט אין פסוק ואל הזקנים אמר, אז משה רבינו האט געזאגט פאר די זקנים שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם, אז איך לאז ענק דא איבער די זקנים מיט אהרן און חור, מי בעל דברים יגש אליהם, וואס פשטות איז משמע אז ווער ס'וועט האבן א דין תורה זאל קומען פירן די דין תורה דא ביי אהרן ביי חור ביי די זקנים, איז היות עס שטייט יגש אליהם קען מען דרשנען יגיש ראיה אליהם, אז די תובע דארף ברענגען א ראיה, המוציא מחבירו עליו הראיה, דהיינו אן קיין ראיה קען מען נישט מוציא ממון זיין. מתקיף לה רב אשי פרעגט רב אשי, הא למה לי קרא? אויף דעם דארף מען א פסוק? סברא הוא, ס'איז א סברה אז דכאיב ליה כאיבא, אזיל לבי אסיא איינער וואס טוט אים וויי, גייט צום דאקטער איז דא אויך, האסט א תביעה, ברענג א ראיה קעגן די נתבע. איז אויף דעם דארף מען נישט קיין פסוק, נאר וואס דען? אלא קרא, די פסוק נוצט מען אויף אנדערע זאכן אינגאנצן, לכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, מנין שאין נזקקין אלא לתובע תחילה, ווי ווייסט מען אז קודם הערט מען צו די תובע ווי רש"י זאגט לדוגמא, לאמיר זאגן ראובן איז תובע פון שמעון אז כ'האב דיר פארבארגט געלט ביסט מיר שולדיג געלט, און שמעון זאגט צוריק פאר ראובן, יא, כ'בין דיר טאקע שולדיג געלט, אבער איך האב דיר געגעבן א משכון, און אז דערווייל האסטו גענוצט דעם משכון האסטו עס מפחית געווען, איז קודם גיב מיר צוריק מיין משכון, לאמיר פירן דין תורה אויף דעם, און נאכדעם וועמיר רעדן פון די חוב וואס איך בין דיר שולדיג. איז פון ווי ווייסט מען אז ס'ארבעט נישט אזוי? נאר קודם פירט מען ראובן'ס דין תורה אויף דעם וואס שמעון איז אים שולדיג און ערשט נאכדעם הערט מען וואס שמעון האט צו זאגן וואס דער נתבע האט צו זאגן, איז דאס לערנט מען ארויס פון פסוק שנאמר מי בעל דברים יגש אליהם, יגיש דבריו אליהם, פשט דער בעל דברים, דער תובע ער איז דער ערשטער וואס מ'איז דן, און הערשט שפעטער טאמער דער נתבע האט א טענה אויף צוריק. הערט מען צו וואס דער נתבע האט צו זאגן, פירט מען דער נתבע'ס דין תורה. זאגט די גמרא אבער, אמרי נהרדעי, פעמים שנזקקין לנתבע תחילה, ס'איז יא דא אמאל וואס מען הערט צו קודם דער נתבע'ס טענות, שמעון'ס טענות, מען פירט קודם שמעון'ס דין תורה, והיכי דמי ביי וועלכע ציור, דקא זילי נכסיה, איז רש"י זאגט צוויי פשטים, אדער לאמיר זאגן ביי אונזער מעשה דא, אז ראובן זאגט פאר שמעון ביסט מיר שולדיג א חוב, און שמעון זאגט צוריק יא, אבער האסט פון מיר א משכון, איז טאמער לאמיר זאגן דער משכון איז יעצט דא א גוטע קונה פאר דעם וואס צאלט א טייערע פרייז, שפעטער וועט מען נישט טרעפן, איז פשט ס'וועט זיין א הפסד טאמער מען וועט אפשטופן שמעון'ס דין תורה, איז ביי אזא ציור פירט מען יא קודם שמעון'ס דין תורה פאר ראובן'ס, דאס איז איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז דא רעדט זיך אז ראובן פאדערט דאך פון שמעון געלט פאר א חוב, איז שמעון האט נישט קיין געלט צו באצאלן, די איינציגסטע וועג וואס שמעון וועט האבן געלט צו באצאלן איז טאמער ראובן וועט אים קודם צוריק געבן די משכון. איז טאמער מען וועט פירן קודם ראובן'ס דין תורה, וואס וועט געשען? עט שמעון דארפן צאלן קודם פאר ראובן, שמעון האט דאך נישט קיין געלט, עט ער לויפן פארקויפן זאכן כדי צו שאפן געלט, איז מענטשן וועלן שמועסן אז ער איז שולדיג און ער דארף שנעל געלט, איז אלע זיינע נכסים וועלן אנהייבן ביליגער ווערן, ווייל פאר איינער וואס יאגט זיך און איינער וואס דארף וויכטיג געלט, איז צאלט מען אים אבער מען צאלט אים סאך ווייניגער, איז ביי אזא ציור פירט מען קודם שמעון'ס דין תורה, אזוי קריגט ער צוריק זיין משכון וועט ער האבן פון וואו צו צאלן, און נאכדעם פירט מען ראובן'ס דין תורה און מ'איז טאקע מחייב שמעון צו באצאלן פאר ראובן. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה וכן פרה שנגחה את השור, אז טאמער א טראגעדיגע קו האט געשטויסן אן אקס און מ'ווייסט נישט איז די קו געווען טראגעדיג בשעת'ן שטויסן צו נישט, האט די משנה געזאגט אז משתלם חצי נזק מן הפרה, ורביע נזק מן הוולד. יעצט לכאורה איז משמע אז ביי אזא ציור קריגט די בעל השור חצי נזק מן הפרה, ס'טייטש א האלבע נזק קריגט ער פון די פרה, נאך א רביע פונעם וולד, פשט ביי אזא ציור קריגט ער דריי פערטל פונעם הזק, נארמאל ווייסט מען אז איינער ווערט ניזק פון א תם קריגט ער חצי נזק, דא איז משמע ער קריגט דריי פערטל פונעם הזק. פרעגט די גמרא, חצי נזק ורביע נזק, פלגא נזקא הוא דבעי שלומי, כולי נזקא נכי ריבעא, מאי עבידתי', פשט, מ'ווייסט דאך איבעראל אז איינער ווערט ניזק פון א תם, קריגט חצי נזק, דא וואס עפעס קומט אים דריי פערטל פונעם היזק? ווי שטימט עס? אמר אביי, און מילא איז אביי מסביר די משנה אזוי, חצי נזק אחד מארבעה בנזק, ורביע נזק אחד משמונה בנזק, ואי פרה וולד דחד נינהו, הכי נמי דמצי אמר ליה לבעל פרה ממה נפשך חצי נזק הב לי, אלא לא צריכא דפרה דחד וולד דחד, פשט אזוי, זאגט אביי, אונזער משנה רעדט זיך נישט אז די פרה און די וולד באלאנגען פארן זעלבן מענטש, נאר ס'רעדט זיך אז די פרה באלאנגט פאר איין מענטש און די וולד פאר א צווייטע מענטש ווי רשי געבט א דוגמא א מענטש האט געהאט א פרה מעוברת ער האט פארקויפט די פרה און האט איבערגעלאזט די עובר פאר זיך, פשט ס'דא דא צוויי בעלי בתים, יעצט אזוי. טאמער די פרה איז געווען מעוברת בשעת וואס די פרה האט געמאכט דעם הזק, איז פשט אז נישט די פרה אליין האט געמאכט די הזק, נאר די פרה מיטן ולד צוזאמען האבן געמאכט די הזק, און מילא איז דא דא צוויי שותפים אינעם הזק, טאמער אבער נישט, טאמער די פרה איז נישט געווען מעוברת בשעת'ן הזק, קומט אויס די פרה אליין האט געמאכט די הזק די ולד האט גארנישט געהאט א חלק אין דעם, יעצט אזוי, טאמער סיי די פרה און סיי די ולד באלאנגען פארן זעלבן מענטש, איז אוודאי דארף דער מענטש צאלן חצי נזק ער דארף צאלן פופציג פראצענט פונעם הזק, אזוי ווי יעדער איינער וואס זיין בהמה האט מזיק געווען יעדע שור תם דארף מען צאלן פופציג פראצענט, איז דא אויך דער בעל הבית דארף צאלן פופציג פראצענט, ווייל וואס איז א נפקא מינה צו די פרה געווען מעוברת צו נישט, למעשה דער בעל השור קען זאגן פארן בעל הפרה, דיינע אקסן דיינע קיען האבן מיר מזיק געווען צו דער פרה, צו מיט מיט די וולד צו אן די וולד איז נישט קיין נפקא מינה פאר מיר, דו ביסט מיר שולדיג פופציג פראצענט פונעם הזק דו ביסט מיר שולדיג חצי נזק אבער וואס היות וואס ס'איז דא דא אפשר צוויי שותפים דהיינו היות וואס די פרה און די וולד באלאנגען פאר צוויי אנדערע מענטשן, און על הצד אז די פרה איז געווען מעוברת בשעת'ן היזק, איז פשט ס'דא דא צוויי שותפים אינעם היזק. איז אויב אזוי, טאמער ס'וואלט געווען קלאר אז די פרה איז געווען טראגעדיג בשעת'ן היזק, וואלט די בעל הפרה געדארפט צאלן פֿינף און צוואַנציק פראצענט, און די בעל הוולד די אנדערע פֿינף און צוואַנציק פראצענט, ווייל ס'דא דא צוויי שותפים. אנדערע ראשונים זאגן אביסל אנדערש, אוודאי וואלט מען עס נישט צעטיילט פֿינף און צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק ווייל די פרה האט געהאט א גרעסערע חלק אינעם היזק ווי די וולד, אבער לפשטות הענין עמיר אנכאפן פֿינף און צוואַנציק פֿינף און צוואַנציק פשט טאמער ס'איז קלאר אז די וולד האט א טייל גענומען אינעם היזק, איז דארפן ביידע צאלן פֿינף און צוואַנציק פראצענט, טאמער אבער נישט על הצד אז נישט אז על הצד אז די פרה איז נישט געווען מעוברת בשעת ס'האט מזיק געווען, דעמאלטס די בעל הפרה דארף צאלן די גאנצע פופציג פראצענט, און די בעל הוולד דארף גארנישט באצאלן, איז וואס טוט מען ביי אזא ציור? ביי דעם זאגט די משנה אז די בעל הפרה וואס על הצד אז די פרה אליין האט מזיק געווען דארף די בעל הפרה צאלן פופציג פראצענט, איז יעצט אז ס'דא א ספק, צאלט די בעל הפרה פינף און צוואנציג פראצענט, א פערטל פונעם היזק. ווייטער די בעל הוולד, וואס על הצד אז די בעל הוולד האט א טייל גענומען דא אינעם היזק דארף ער צאלן פינף און צוואנציג פראצענט, איז יעצט אז ס'דא א ספק, צאלט ער א אכטל פונעם היזק וואס דאס איז צוועלף מיט א האלב פראצענט. יעצט וויאזוי ליגט עס אין די ווערטער פון די משנה? אין משנה איז געשטאנען, חצי נזק פארן פרה רביע נזק פארן וולד, אונז שמועסן מיר אז ס'איז האלב פון דעם, א פערטל נזק צאלט די בעל הפרה, און א אכטל נזק צאלט די בעל הוולד. איז ווי אביי איז מסביר אז דאס טאקע האט די משנה געמיינט ווען די משנה האט געזאגט חצי נזק פארן פרה האט עס נישט געמיינט פופציג פראצענט עס האט געמיינט האלב פון וויפיל ער וואלט געדארפט באצאלט ווען נאר זיין קו האט מזיק געווען וואס דאס איז פֿינף און צוואַנציק פראצענט ווייטער די רביע נזק פון בעל הוולד איז אויך א פערטל פון וואס ער וואלט געדארפט באצאלן ווען נאר זיין קו וואלט מזיק געווען ווען נאר זיין קו וואלט מזיק געווען וואלט געדארפט צאלן פופציג פראצענט א פערטל פון דעם איז א אכטל פונעם גאנצן נזק, קומט אויס למעשה אז די בעל הפרה צאלט פינף און צוואנציג פראצענט און די בעל הוולד צאלט צוועלף מיט א האלב פראצענט א אכטל, יעצט לייגט די גמרא צו אז ואי דקדים תבעיה לבעל פרה תחילה, פשט טאמער די בעל השור גייט קודם צו די בעל הפרה און זאגט אים קודם דו באצאל מיר דיין חלק איז דא הכי נמי דאמר ליה לבעל פרה פרה דידך אזיקתן הב לי ראיה דאית לך שותפי, פשט דא איז קלאר אז די בעל השור קען זאגן פאר א בעל הפרה, איך ווייס פון גארנישט, איך ווייס, דיין פרה האט מיר מזיק געווען, איך ווייס נישט געווען טראגעדיג צו נישט, דו זאגסט ס'איז געווען טראגעדיג האסט א שותף? ברענג מיר א ראיה אז ס'איז געווען טראגעדיג האסט א שותף, אין ספק מוציא מידי וודאי, דו ברענג א ראיה האסט געהאט א שותף און דיין דיין קו איז געווען טראגעדיג, אז נישט, געב מיר דו די גאנצע חצי נזק. איז אוודאי ביי אזא ציור קען ער דאס טוהן, די בעל השור קען זאגן פאר בעל הפרה איך קען נישט די בעל הוולד בכלל, איך ווייס נישט בכלל אז דיין קו איז טראגעדיג געווען נאר וואס דען, אלא אונזער משנה רעדט זיך דקדים תבעיה לבעל ולד תחילה, דאמר ליה גלית אדעתך דשותפא אית לי, פשט אונזער משנה רעדט זיך דייקא ביי א ציור אז די בעל השור איז קודם געגאנגען צום בעל הוולד בעטן פונעם בעל הוולד זאל אים צאלן, איז ברגע וואס ס'איז געגאנגען צום בעל הוולד, דא קען דער בעל הפרה זאגן פארן בעל השור, דו ביסט דאך אויך מודה אז ס'איז דא דא א בעל הוולד, דו ביסט דאך אויך מודה אז איך האב א שותף דא, און ממילא אז כ'האב א שותף דארף איך דיר נישט געבן מער ווי פינף און צוואנציג פראצענט. ווייטער פארשטייט זיך דער בעל הוולד זאגט, יא, איך, איך, ביסט מודה ביז איבערמארגן אבער דו האסט נישט קיין ראיה ברירה אז מיין וולד האט א טייל גענומען דא אינעם היזק און ממילא איך געב דיר נאר האלב, איך געב דיר נאר צוועלף אהאלב פראצענט. אבער דייקא ווען ס'איז ביי אזא ציור, דייקא ווען דער בעל השור גייט קודם צום בעל הוולד און נאכדעם צום בעל הפרה, דעמאלטס האט די בעל הפרה א טענה אז דו ביסט אויך מודה אז ס'איז דא דא א שותף אז נישט דארף אוודאי די בעל הפרה צאלן די גאנצע חצי נזק ווי לאנג ער קען נישט קיין ראיה ברענגען אז זיין קו איז טראגעדיג געווען בשעת'ן היזק און אז ס'איז דא דא א שותף, איכא דאמרי, ס'איז דא וואס זאגן אז ניין אז אף על גב דקדם תבעיה לבעל פרה תחילה מצי מדחי ליה דאמר ליה מידע ידעי דשותפא אית לי פשט לויט די גירסא איז אפילו אז די בעל השור גייט קודם צום בעל הפרה, קען דער בעל הפרה זאגן פארן בעל השור אז דו האסט אויך געוואוסט אז כ'האב א שותף, און ווי רש"י איז מסביר, תוס' איז מסביר, אז ווי נישט ווי, די פרה איז געווען מעוברת און ס'האט געהאט א חזקה אז ס'איז מעוברת, און ממילא קען דער בעל הפרה זאגן פארן בעל השור אז היות וואס מיין חזקה, מיין מיין קו האט געהאט א חזקת מעוברת, און ממילא איז דא דא א חזקה אז כ'האב א שותף. איז פאר דעם סיי ווי סיי אפילו ביסט געקומען קודם צו מיר איך גיב דיר פינף און צוואנציג פראצענט די רעשט גיי צו יענעם און טאקע ווען מען גייט צו יענעם זאגט יענער אז איך גיב דיר נאר צוועלף אהאלב פראצענט ווייל דו קענסט דאך נישט קיין ראיה ברענגען אז מיין וולד האט טאקע א טייל גענומען אינעם היזק אזוי איז אביי מסביר אונזער משנה אמר רבא זאגט אבער רבא אטו אחד מארבעה בנזק ואחד משמונה בנזק קתני חצי נזק און רביע נזק קתני, זאגט רבא ווי נישט ווי נישט דאס שטייט אין די משנה, ביי אונזער משנה שטייט אז די בעל הפרה צאלט חצי נזק, און די בעל הוולד צאלט רביע נזק, און דו האסט מיר געמאכט א פשעטל אז חצי נזק מיינט פינף און צוואנציג פראצענט און רביע נזק מיינט צוועלף אהאלב פראצענט, אבער נישט דאס שטייט אין די משנה, און ממילא אלא אמר רבא, זאגט רבא אן אנדערע פשט אין משנה אז לעולם בפרה וולד דחד, אוודאי רעדט זיך דא אז די פרה און די וולד באלאנגט פאר איין מענטש, והכי קאמרינן, און די משנה זאגט אונז אזוי אז איתה לפרה, טאמער די קו איז דא, און די דין איז די חצי נזק צאלט מען מגופו, אז די קו איז דא, איז משתלם חצי נזק מפרה, קען די בעל השור צונעמען די פרה, די חצי נזק קען ער נעמען מגופו פונעם פרה, אבער ליתה לפרה, טאמער די קו איז נישט דא, דעמאלטס משתלם רביע נזק מוולד, דעמאלטס קען ער נעמען פונעם וולד אויך, ווייל די וולד האט אפשר א חלק גענומען אינעם היזק דא, ווייל אפשר די פרה איז טראגעדיג געווען, אבער פונעם וולד קען ער נאר נעמען א פערטל נזק, פארוואס? ווייל היות עס איז א ספק, עס קען זיין אז די פרה איז טראגעדיג געווען, האט די וולד געהאט א חלק אינעם היזק, איז די וולד אויך מגופו, קען מען נעמען פונעם וולד, אבער על הצד אז נישט איז נישט, און פארדעם זאגט מען אז די בעל השור די ניזק, קען נעמען א פערטל נזק מגופו פונעם וולד. איז צייכנט די גמרא צו טעמא דלא ידעינן אי הוה ולד בהדה כי נגחה אי לא הוה, די איינציגסטע סיבה וואס מען זאגט אז פונעם וולד קען מען נאר נעמען א פערטל איז ווייל מען ווייסט טאקע נישט, צו די פרה איז געווען מעוברת צו נישט, אבל אי פשיטא לן, דהוה ולד בהדה כי נגחה, טאמער ס'איז א דבר פשוט, אז די פרה איז געווען טראגעדיג, דעמאלטס משתלם כולו חצי נזק מוולד, דעמאלטס אוואדע וואלט די ניזק געקענט נעמען די גאנצע חצי נזק געלט פונעם וולד, פארוואס? ווייל רבא לטעמיה, רבא גייט דא כשיטתו דאמר רבא, רבא האט געזאגט פרה שהזיקה, גובה מוולדה, מאי טעמא גופה, רבא האלט אז עובר ירך אמו, אז די עובר הייסט א חלק פון די מאמען, און ממילא אז די מאמע האט מזיק געווען בשעת וואס ס'איז געווען מעוברת, איז כאילו די עובר איז איינע פון די אברים פון די מאמע, מען גייט דא גובה זיין מגופו קען מען אויך גובה זיין מגופו פונעם עובר, איז רבא גייט דא כשיטתו, אבער תרנגולת שהזיקה, א תרנגולת האט מזיק געווען, פארשטייט זיך מיט א היזק משונה אז מען גייט דא גובה זיין מגופו, איז דא אינו גובה מביצתה, קען מען נישט גובה זיין פון די אייער פונעם תרנגולת, פארוואס מאי טעמא? ווייל פירשא בעלמא היא, ס'איז סתם פירשא ס'איז א זאך וואס די תרנגולת לאזט ארויס פון איר גוף ס'איז נישט א חלק פונעם תרנגולת, איז היות וואס מ'איז נאר גובה מגופו דאס הייסט נישט מגופו איז קען מען נישט גובה זיין אייער, איז על כל פנים מיט דעם האט רבא פארענטפערט אונזער משנה.